א גוטן ערב יום הקדוש תשע"ו, גיימער צו צום הייליגן טאג, יום כיפור איז אזא הייליגער טאג אז מען זאגט אפילו נישט ארויס דאס ווארט יום כיפור, אין די גמרא הייסט עס מסכת יומא אדער יומא, ס'הייסט נישט יום כיפור, אזוי ווי ראש השנה הייסט מסכת ראש השנה, און וואלט דאך געדארפט הייסן יום כיפור יום כיפור. ס'הייסט אבער נישט יום כיפור ווייל ס'איז צו א הייליג ווארט, דאס ווארט יום כיפור איז אזא הייליג ווארט אז מ'זאגט עס נישט ארויס אפילו זאגט מען יום הקדוש, דער הייליגער טאג, ס'האט אסאך כינוי שם'ס דער נאמען. מ'גרייט זיך צו יעצט צום יום כיפור. קודם וויל איך זאגן פארן עולם, כ'בין אוועקגעפארן אויף ארץ ישראל, האב איך געזאגט איך וויל מיך אנווארעמען, מ'דערציילט א מעשה אין וויזשניץ, אז יענער רבי האט פאר חנוכה געעפנט די גרויסע חסידים פון רבי ישראל'טשע פון אהבת ישראל, און ווען מ'האט פארברענט דעם חמץ איז דער אהבת ישראל געשטאנען אינדרויסן און ער האט געטאנצט והיא שעמדה לאבותינו לאבותינו ולנו דעם באקאנטן ניגון געטאנצט און געפלאמט ס'איז געווען ממש א מחיה צו קוקן אויף אים, גיט זיך א רוף אן רבי מרדכי חנא, א חזיר דארף מען נישט זיין קען מען שוין אהיים פארן, זעמיר געקומען צום רבי'ן אויף. צום סדר, אבער מ'האט דעם גאנצן סדר שוין געזען ביי די והי' שעמדו, דארף מען שוין נישט מער, פון דעם ברויך מען שוין נישט מער, רבותי ס'איז געווען ערב ראש השנה, האב איך געזאגט סליחות אין מירון ביי רב שמעונ'ן הקל הגדול, הגיבור, והנורא, קל מלך יושב על כסא רחמים, מער פון דעם האט מען נישט געברויכט. מען דארף גארנישט מער פון דעם, א חזיר דארף מען שוין נישט זיין, מען דארף שוין נישט מער, מען דארף שוין נישט קיין ראש השנה, איך מיין מען דארף, מיר מוזן מקיים זיין די אלע מצוות וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז, אבער ס'איז שוין געווען אלעס, אלעס איז שוין געווען נכלל אין די סליחות, איז ס'ווערט געברענגט, ס'דא, ס'קומט יעצט ארויס עשר צחצחות, עשר אורות. ס'דא יעצט קומט ארויס א דריטער חלק, איינער האט צוזאמגענומען פון די שפעטערדיגע צדיקים, ברענגט ער דארטן פון ר' נחמנ'ן, ביי ר' נחמן רעדט ער נישט פון זיין גדלות ווייל עס איז נישט שייך אין ר' נחמנ'ס גדלות צו רעדן, נאר וואס ער ברענגט צו דאס אמת אז צדיקי אמת האבן געהאט. רדיפות קען נישט. ברענגט ער די רדיפות וואס רבי נחמן האט געהאט מיט זיינע תלמידים רבי נתן, רבי נתן האט געדארפט חתונה מאכן אמאל א קינד, מען האט אים די גאנצע שטאט נישט אריין געלאזט, איז ער געשטאנען אינדרויסן פון די שטאט אונטער א בוים און ער האט געזאגט, רבונו של עולם דו ווייסט דאך דעם אמת פארוואס רודפ'ט מען מיך נאר ווייל איך גיי אויפן דרך האמת פון רבי נחמן, און אויף דעם האט מען אים אנגעטון די אלע יסורים, ברענגט ער דארטן אז קען זיין אז דאס איז. פארוואס דער עולם פארט אויף ראש השנה צו דעם ר' נחמן, ר' נחמן האט דאך געזאגט אז דער ראש השנה איז מיין, איז דער אייבערשטער וויל אים פשוט מפייס זיין א פיוס פאר אזויפיל רדיפות וואס דער מענטש האט מיטגעמאכט, ס'איז אנבעליוועבל, ער האט מיטגעמאכט מיט שידוכים אויך, ס'איז געווען איינער וואס האבן געפירט די ברסלב'ע חסידים, ר' מעכל דארפמאן, ער איז געווען א איד פון נײַנציק יאר, ער האט געבויט די מקווה אין אומאן, די גרויסע מקווה. האט מיר ר' מעכל פארציילט אז ר' נחמן האט געהאט א יונגסטע טאכטער מ'האט נישט געקענט קיין שידוך טון און שטעל דיר פאר ר' נחמן איז געשטארבן ר' נחמן איז נסתלק געווארן און ערשט נאכדעם האט מען אנגעטראגן דעם זעלבן שידוך וואס מען האט איר געהאט אנגעטראגן ווען ר' נחמן האט געלעבט און עס איז נישט געווארן דעמאלטס און שפעטער איז עס יא געווארן. זעט אויס אז די שקצים קענען נאר אביסל אנדרייען מיט זייערע לשון הרע'ס אויף די טיים, ס'זאל קומען אפאר יאר שפעטער צו אז די טאטע זאל נישט קענען האבן ווי מען זאגט. קיין שמחה אז כ'האב געפירט די טאכטער אונטער די חופה, אבער למעשה עצת השם היא תקום, וואס דער אייבישטער זאגט דאס בלייבט, איז למעשה דער אייבישטער האט אים געגעבן א פיוס פאר ר' נחמן, איך האלט אז די גאנצע קומען דא ראש השנה מיט אלעם נישט וועגן ארץ ישראל, זאג איך נאכאמאל רבותי ס'האט גארנישט צו טון מיט ארץ ישראל, ווייל ס'זאל נישט אנהייבן עה איך וויל מאכ מאכן דער עולם זאל קומען אויף ארץ ישראל, איך זאג ענק פארקערט זיצטס אינדערהיים, ווי זעט עס אויס? אזוי ווי אין אור כשדים, אזוי זעהט אויס גאנץ ארץ ישראל, ס'איז ממש ווי אין אור כשדים, מ'זעהט אז ס'איז נאר א מעטער אוו טיים פאר חלילה ס'וועט זיין א כליון פון כל בית ישראל דא, ס'איז ממש אן אומגליק, מ'טאר אפילו אזוי נישט רעדן, אבער אונז האמיר נאר איין ברירה, מ'מוז אזוי רעדן ווייל אפשר וועט דער עולם נתעורר ווערן לתשובה, קודם וויל איך ענק זאגן סתם אזוי, אין ארץ ישראל איז דא עפעס אזא זאך, ס'איז קיינמאל נישט געווען, איך שטיי איין אויף א הויעכן בארג ווי ס'איז אייביג לופטיג, ס'איז אזוי הייס מען מוז נוצן א עירקאנדישאנער. די עירקאנדישאנער אין די קאר ווען די פארסט ארבעט נישט. ס'ארבעט אבער די היץ פון אינדרויסן איז שטערקער. ס'גייט ארום אזא ברוינע דאסט. אין גאנץ מיטל מזרח און ארץ ישראל איז זייער באדעקט דערפון. די גייסט ארויס אין די סטריט די האסט א קאר געפארקט ס'ווערט פול מיט ברוינע דאסט. ס'איז אנבעליוועבל. ווען כ'האב געדינגען א קאר זאגט מיר יענער די קאמפעני וואס כ'האב געדינגען אז די קאר איז נישט שמוציג ס'איז דא אזא דאסט. דער עראפלאן ווען אונז זעמער אנגעקומען איז דער עראפלאן האט נישט געקענט לאנדן אנדערטהאלבן שעה אונז האמיר געווען דילעיד אנדערטהאלבן שעה ווייל דער עראפלאן האט געמוזט ארום פארן ווייל אנדערע עראפלאנען דארפן אויך אנקומען עס איז זייער דעינדזשערעס דער דאסט קען אריין גיין אין די ענדזשין כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל מסתם דריי פיר וואכן צוריק ווען איך בין געווען אין אריזאנע האב איך ענק געזאגט אז סאיז דא אזא מין זאך אז

בערך א א פערטל אינטש, ווינדער איך מיך וויאזוי דא ס'טייטש, דא האט געוואוינט א מענטש? דערווייל זעה איך יא זיי האבן געוואוינט, זיי האבן געלאזט אפן די פענסטער אויסצולופטערן די דירה, און דאס האט אנגעלייגט אזא מין שמוץ, ס'איז אנבעליוועבל. ס'איז אויכעט גרויס די חמסין, די היץ. יעצט איך וויל אייך פארציילן, אין די השמטות פון זוהר ווערט געברענגט, אין פרשת חיי שרה ווערט געברענגט א מעשה אזוי, דער הייליגער רבי שמעון בן יוחאי האט געזען ווי ס'איז געקומען גרויסע דינים אויף די וועלט, און עפעס א מלאך פון הימל איז געקומען חרוב צו מאכן די וועלט. זאגט דער רבי שמעון בן יוחאי פאר דעם מלאך, גיי צוריק צום באשעפער און זאג אז איך לאז נישט, רבי שמעון לאזט. דער אייבערשטער שיקט א מלאך ער זאל חרוב מאכן די וועלט, ווען ר' שמעון זאגט פארן אייבערשטן איך לאז נישט, גייט דער מלאך צוריק און ער זאגט פארן הייליגן באשעפער ר' שמעון איז אויף די וועלט און ער לאזט נישט, זאגט אים דער אייבערשטער גיי זאג פארן ר' שמעונ'ען אז איך האב געהייסן, גייט ער צוריק צו ר' שמעונ'ען און ער זאגט פארן ר' שמעונ'ען אז דער אייבערשטער האט מיר געזאגט אז איך האב געהייסן, אז דער מלאך זאל חרוב מאכן די וועלט. סאו דו רעדסט דא פון א דירעקטן שליחות פונעם הייליגן באשעפער. זאגט רבי שמעון פארן מלאך, טאמער העסטו נישט אוועק גיין יעצט אין די וועלט, דאס איז שוין טויפן, וועל איך דיך פארווארפן דארטן ווי די צוויי מלאכים זענען פארווארפן געווארן עזא און עזאל, דאס איז די מנהי המלאכים. בקיצור זיי זענען פארווארפן געווארן אונטער די הרי חושך. בקיצור. דער מלאך איז צוריק געגאנגען צום באשעפער און געזאגט רבי שמעון לאזט נישט ער וויל מיך פארווארפן אין די הרי חושך, האט דער אייבערשטער הנאה געהאט אז ער האט אזאלכע קינדער אויף די וועלט וואס זייער זכות איז גענוג גרויס צו ראטעווען די גאנצע וועלט, בקיצור אונז ווייס מיר צו קענען די מעשה פון אחשוורוש און מרדכי ואסתר און דארטן ביי די מעשה ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך, ס'איז געגאנגען אליהו הנביא. און אויפגעוועקט אברהם אבינו, און יצחק אבינו, און יעקב אבינו, און רחל אמנו, און ס'איז אלץ געווען די תשובה, אידן האבן געזינדיגט, געגאנגען מ'האט אויפגעוועקט משה רבינו, האט משה רבינו געזאגט האסט זיך דאך איבערגעלאזט א תורה, זאגן זיי זיי האבן נישט געפאלגט, געגאנגען האט משה רבינו גענומען יהושע בן נון אינאיינעם איז געגאנגען ממתיק זיין,

און קיין מנוחה זיך הער ער איז שוין געשטארבן פון אולד עידזש, עניוועי זאגט ער מיר איך וויל אייך עפעס געבן, מיין זון גייט אין א תלמוד תורה און האט ארויסגעברענגט דריי צעטלעך וואס מען האט געדרוקט, און אלעס איז אזוי מען זאל זיך אויפירן ראש השנה, און זעט אויס אז ער געדענקט עס נאך פון פאריאר מיינע דרשות, ווייל היי-יאר גלייב איך נישט אז זיי האבן עס געקענט הערן און שוין אויסטייפן אלעס וואס איך זאג ווארט ביי ווארט.

און צום רעבן וויל איך נאך נישט שיקן אדער ציען, נאכדעם געט אים דער רבי א זאג, איך ווינדער מיך וויאזוי בין איך משגיח אין דער דארמעטארי, ער גייט אריין אין מיין דארמעטארי איך בין ווער, גייט ער אריין אין דער דארמעטארי, זעט ער ס'איז דא פֿופֿצן שלאף צימער, אין יעדן שלאף צימער איז דא פיר בעטן, דאס מיינט אז ס'איז דא זעכציק בעטן, אזוי גרויס איז די ישיבה בערך, פחות יותר ווי מ'זאגט, מער ווייניגער.

די האבן געקלערט אז אז מ'האט זיי נישט געלייגט אויף אזאלעכע בזיונות וועט אזוי ביטער ארויסקומען אלעס. ס'איז אויך פון די סימנים שטייט שמש צדקה ומרפא, ס'איז נישט דא קיין זון די גאנצע צייט אין ארץ ישראל די חמסין איז מורא'דיג גרויס איבעראל אין גאנצן לאנד אבער די זון איז נישט דא, אן א זון איז דא א חמסין, דא דיקע וואלקענעס, יעצט כ'האב מורא אז אין סיריע פלאצט. נוקלער באמבעס, אזוי האב איך מורא, ווייל נוקלער באמבעס מאכן די מין שינוי אין די וועטער אז זיי ווילן נישט אויסזאגן, יעדער מאכט א שווייג, איך האב מורא אז דאס איז מיר פשוט א סכנה צו אטעמען אויך, יעצט מען קען זען די וואס זענען אנטלאפן פון סיריע איז געווען אזוי ווי ביי אונז יציאת מצרים להבדיל, נאר די חילוק איז דארט האט אונז דער אייבערשטער באגלייט מיט ענני כבוד מיט אלעם, שמלתך לא בלתה ורגלך לא בצקה. ס'איז א אנדערע וועלט געווען דא, מ'איז געלאפן, מ'האט נישט געזעהן וואו מ'לויפט, מ'איז אנגעקומען און דער דייטשער גוי דער וואס האט געזאגט ער וויל האבן יודנריין ווייל ער געוואלט האבן נאר די בלויע אויגן מיט די בלאנדע האר, דער האט אריינגענומען אלע רוצחים פון סיריע און אויכעט פון אפריק, איך וויל ענק זאגן א זאך, דער אייבישטער באצאלט, באצאלט ער צוביסלעך פאר יעדן גוי, און נאכדעם וועט ער זיי באצאלן אלע מיט איינמאל, אבער זיי גייט שוין אויך נישט גוט, זיי האבן אריינגעלאזט די חיות. זיי האבן עס געמוזט טון ווייל דער דייטשער גוי מיטן וואלקסוועגן וועט נישט גיין קערן די גאס, האט אריינגענומען רוסישע, האט געזען די רוסישע האלט נישט ביים קערן גאסן, זיי זענען שרוד, כיטריש, האט אריינגענומען אידן, אידן זענען אויך נישט קיין גאסן קערערס, כ'האב אמאל געהערט פון ר' מאיר וועבערמאן אז דער מלאך האט אים געזאגט ווערט געברענגט.

צו ענני כבוד צו עננים ממש, עס איז נישט קיין חילוק למעשה, דער אייבישטער האט אונז געפירט השם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם בדרך ובעמוד אש בלילה א מחיה, דא זענען געלאפן מענטשן אין די פעלדער אין די וועלדער, מען זעט אויף די קליפס ווי זיי לויפן אין פעלדער ווי עס איז אנגעוואקסן תבואה, זענען געלאפן אסאך זענען געהארגעט געווארן אויפן וועג עס אסאך זענען צוזאמגעפאלן, זענען געלאפן.

דאס איז די אייסיס חברה וואס זיי גייען אונטערברענגען גאנץ יוראפ. שטעל דיר פאר, פון א מיליאן, לאמיר זאגן, ס'איז נאר דא צען פראצענט פון די אייסיס רוצחים אין דייטשלאנד פיניש אין אפאר יאר, אין צוויי דריי יאר דער אווער וויט דער היסטערי. וואטש און זי, די גאנצע וועלט פארנומען מ'הארגעט ציווילן, מ'האט אריינגעלאזט ציווילן און מ'הארגעט זיי. אזוי ווי יוסף הצדיק האט מורא געהאט.

או וואטש צו עס איז א הכנה צו ביאת המשיח, די גוים וועלן זיך שלאגן צווישן זיך, זיי וועלן האבן חבלי משיח פונקט ווי די אידן, כ'האב עקסטער נאכגעזאגט פון מדרשים, זיי גייען אויכעט ליידן, דער נאט געטינג א פרי רייד, און דאס איז אין וואסערא צייטן אונז לעבן מיר, רבותי, אין די צייט פונעם חורבן בית המקדש, אין איין האלב שטאט ירושלים האט מען נאך חתונה געהאט עוד ישמע בערי יהודה ובחו צות ירושלים, און אין די אנדערע העלפט שטאט אין ירושלים איז מען שוין געגאנגען מיט בלוט ביז צו די קניען, אידיש בלוט, די זעלבע זעט יעצט אויס די גאנצע וועלט, אין איין העלפט וועלט שטארבן קינדער פון נאטירליכע קראנקייטן וואס מען קען היינט אויסהיילן מיט איין נידל, שטארבן הונדערטער טויזנטער קינדער אין אפריקע און אנדערע פלעצער פון מלחמות, און אין פלעצער ווי ס'איז דא סענקשאנס מען לאזט נישט אריין מעדיקעישאנס, און אין די אנדערע העלפט וועלט זיצט מען נאך און איז מזנה. כ'האב יעצט געטראפן איינעם וואס כ'האב געקענט פון אומאן מיט יארן צוריק, פרעג איך אים, אתה לא נוסע לאומן השנה? זאגט ער, ביסט משוגע? איך ווייס נישט וואס דארט גייט פאר, איך ווייס פונקטליך, ער הערט נישט מיין האטליין, עס גייט פאר די מיאוס'טע זאכן, זאגט ער מיר, גבאי האט זיך גע'גט פון זיין ווייב, אזוי זאגט ער מיר, איך נעם נישט קיין אחריות אויף מיין פיר און א האלב דיסקלעימערס, אז גבאי האט זיך גע'גט פון זיין ווייב. פארוואס זעהט אויס האט אויסגעהערט דעם האטליין אז איר מאן אין די צייט וואס ער האט געבויעט די שיינע אוהלים האט ער אין די זעלבע צייט מזנה געווען אויך? כ'פארשטיי וואס דא גייט פאר, ס'איז נישט צום גלייבן און די זנות איז די איינציגע זאך וואס ס'רעגט אויף דעם אייבערשטן, וויל איך עפעס זאגן יעדער מאן ווייסט איז א סוירטן אישו וואס ער טאטשט מיט זיין פרוי ווער שי וואוד פלעיר אפ, און יעדע פרוי ווייסט דער איז א סוירטן אישו וואס שי טאטשעס הער האזבענד.

זימל, אונז ווייסן עס איז קרייוועס אין אלע זאכן וויינט זימל, אבער מיט די זאך ווערט דער אייבערשטער מורא'דיג אין כעס, און דאס האבן אונז געוואלט באהאלטן, זיי זענען מצליח מיך אונטערצוברענגען, איך וואלט עס אנגעהאלטן איך ווייס נישט ווי לאנג, און אבי דער עולם דערהערט עס שוין, דער עולם וויל עס נישט, זעמער נאר סטאק מיט די מנהיגים אונזערע, מיט די דרעטליגערס. יעצט ס'קומט יום כיפור וואס גייט מען ליינען? גייט מען ליינען? מ'האט געדארפט ליינען שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד ואהבת את ה' אלקיך, ניין, מ'ליינט גאר אנדערע זאכן, ביי שחרית ליינט מען ווי אהרן הכהן האט פארלוירן צוויי קינדער, דאס האט געהאט צוטוהן מיטן חטא העגל. חטא העגל שטייט ויקומו לצחק, זיי האבן געלאכט, זיי האבן געמאכט גילוי עריות, עבודה זרה, גילוי עריות, דער אייבערשטער האט עס קיינמאל נישט מוחל געווען פאר אהרן, אפילו משה רבינו האט מתפלל געווען, זאגט משה רבינו, תפילת צדיקים עושה מחצה, אבער דאס מוז באצאלן א פרייז, דער עולם מיינט מיט תשובה טוהן מיט זאגן רבונו של עולם איך טוה תשובה און דער אייבערשטער וועט מוחל זיין, ס'גייט נישט אזוי. ס'איז דא א פרייז ליסט, דער אייבערשטער מאכט אמאל מ'האט אביסל יסורים, אמאל זיצט מען אויף א קראנקן בעט, אמאל פארלירט מען א קינד, אמאל פארלירט מען א ביזנעס, אמאל פארלירט מען א ווייב, דער איז א פרייז טו בי פעיד. אויסער אז מ'בארעכנט זיך ווען מ'איז יונג און מ'טוט אמת'דיג תשובה, דאס נישט טון נאכאמאל צו טון, דאס איז אזא מין מסירות נפש אז ס'איז מער צער,

אוטסייד צער, די אינסייד צער איז איבערצודרייען זיין נפש וואס האט געזינקען און מער עס נישט צו טון. דאס איז די שווערסטע זאך אז א מענטש זאל זיך מתגבר זיין. און נאכדעם וואס ליינט מען ביי מנחה? מען ליינט מיין פרשה, מען ליינט די פרשה ואת זכר, עטס הערטס א שיינעם טאן? וואו, סאמטינג ספעשל.

ווי מען הערט אז דער אייבערשטער האט פיינט די זאכן, הייבט עס זיך אן צו בארעכענען, און דאס איז וואס יום כיפור איז אלל אבאוט, עס זאל זיך איבערדרייען, מענטשן זאגן מיר, אה, איך בין שוין געווען זיבן מאל ביים רעבין ראש השנה, אכט מאל, פרעג איך אים, זאג מיר, מיט וואס ביסטו אהיים געקומען, און וואס האסטו דיך געטשענדזשט, זאגט יענער, באמת? פרעגסט זייער א גוטע קשיא, איך האב מיך טאקע מיט גארנישט געטשענדזשט, מענטשן גייען ארום, איך גיב דיר א טיקעט, א כרטיס, פאר אויף אומאן, נישט פאר מיר.

און לאמיר זאגן אפאר יאר זיי אונטערגענומען, לאמיר שוין זאגן, מיט דעם וואס זיי געבן אבער די אפערטוניטי אז די פרייערע צו די היימישע וואס זיי האלטן בעצמם זאלן קענען פארן, ווייל מען שטעלט זיי צו עסן, מען שטעלט זיי צו מניינים, און ס'הייסט א הייליגע מאוומענט, דאס אליינס איז זייער גרויסער חטא, אזוי דארף מען זיך רעכענען, אז זיי טוען עס אמת, קען זיין דו מיינסט עס ערנסט, אבער קוק וואס טוט געשען ארום און ארום ביי דיר. און דעס איז א חלק פונעם זנות, יו אר אל טעיקינג פארט אוו איט. יעצט איך האב זייער ליב צו גיין צום יום טוב'ן, אזוי ווי רב לאזאר זאגט, א משפחה, נישט עצלנים וואס זיצן אינדערהיים, איך האב דאס זייער ליב. איך האב נישט ליב דעם טילטול הדרך, בפרט פאר א יום טוב, און דעס איז נישט מסודר, יענץ איז נישט מסודר. דעס וואס איך בין דא, דעס איז א גזירה מן השמים.

קען איך קומען אסאך מאל צום ווארט, און די ווערטער קומען נישט אזוי פלואענט. טראכט איך ביי מיר, און וואס איז דאס אז אויפן מייק קען איך רעדן וואס איך וויל? די תירוץ איז, איך זע קיינעם נישט. עס האט מיר דערציילט א איד וואס איז געווען א תלמיד פון חכמי לובלין, ר' מאיר שפירא איז געווען דארטן דער ראש ישיבה, האט אויסגעלערנט די בחורים זאלן קענען זיין רעדנער, זאלן קענען האלטן א רעדע. פלעגט ער זיי ארייננעמען אין א שול וואו דארט איז געווען פערציג שטענדערס אן א מענטש, און ער האט זיי געזאגט, לערנטס ענק אויס, ווייל אז מען זעט מענטשן כאפט מען א ספעק.

אין איין פסוק ליגן אלע דיינע מעלות און פארוואס דו ביסט דא. די זעלבע ביי מיר אויכעט. דאס וואס כ'בין געקומען דא אויף די ימים טובים איז פשוט אלץ א גזירה, גזירה מן השמים. מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן האב איך געמוזט קומען זיך ערגעץ אנווארעמען. איך בין נישט ארומגעגאנגען אזויפיל יארן אן א שיל, איך האב יעצט.

זיך אליין צוברעכן, די שלעכטע טבע'ס וועט דער אייבערשטער צונעמען פונעם מענטש, אלע זיינע שלעכטע גזירות. די שווערסטע גזירה וואס דער אייבערשטער געבט פאר א מענטש איז נישט אזוי שווער צורעכט צו קומען, אבער זיך צוברעכן די קלענסטע טבע אדער א מידה רעה וואס דער מענטש האט אויף זיך אויפגעפיקט משך די יארן. אדער וואס ער איז געבוירן מיט שלעכטע מידות וואס ער דארף זיך איבערדרייען. די גרויסקייט פון משה רבינו איז געווען ער האט זיך איבערגעדרייט אלע שלעכטע מידות. ווער האט געברענגט אז עפעס איינער א קעניג די תפארת ישראל ברענגט דאס אין משניות ער האט געשיקט אז מען זאל אים ברענגען א פיקטשער פון דעם גרעסטן העלד משה רבינו וואס ער פירט אזוי די אידן זיי האבן געברענגט א פיקטשער ס'האט אויסגעזען ווי דער גרעסטער אכזר פון די וועלט האט ער געזאגט דאס איז נישט משה רבינו דאס ברענגט ער דארטן אין תפארת ישראל. ס'איז יא געווען משה רבינו, געבוירן מיט אלע מידות רעות, און ער האט זיך איבערגעדרייט, וועגן דעם האט ער זוכה געווען אז דער אייבערשטער האט גערעדט מיט אים, אז אשר ידעו השם פנים אל פנים, אבער די שווערסטע זאך, די מידות און די שלעכטע תאוות וואס מען האט אויף זיך, ווי מען זאגט, גענומען משך די יארן, אדער אסאך שלעכטע מידות קומען פון עלטערן, און דאס אז מען ארבעט זיך אויס, דאס איז די גרעסטע זאך ביים הייליגן באשעפער, אויף דעם האט ער באשאפן די גאנצע וועלט. יעצט, איך בין געפארן דא אויפן. פליגער, עפעס א גרויסער ראש ישיבה, ער האט געוויסט ווער איך בין, איך קען אים נישט, א ראש ישיבה אין ארץ ישראל, דערציילט ער מיר אז ער איז א יליד מאנסי, מאנסי געווען א גרויסער ראש ישיבה און א רב אן אנגענומענער, ר' יעקב קאמינעצקי, אז ער האט געזאגט אמאל אין א דרשה אז שוין געווען עלטער, זאגט ער מען דארף אפגעבן דין וחשבון, דער פחד הדין איז זייער גרויס.

ביי אהרן הכהן שטייט ער געווען אוהב שלום רודף שלום און מקרבם לתורה. דער אבות דרבי נתן ברענגט אז ווען א מענטש האט געזינדיגט, ער איז געווען צוקלאפט, ער האט געזינדיגט, איז געקומען אהרן הכהן און ער איז געווען זיין חבר, מיט אים גערעדט, האט אים געזאגט האלאו, האט אים נישט ארויסגעווארפן פון אלע שילן. שטעל דיר פאר וויאזוי עס האלט. וואסערע א פנים איז דאס אז מען האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן. ווען די פעדעפילים האבן וואו צו דאווענען. איך האב געזאגט אין איינע פון מיינע דרשות אין ארץ ישראל, ווען זאלן מיר געבן נאר פינף פראצענט רעספעקט וויפיל זיי געבן פאר די פעדעפיילס וואלט איך דאך געהאט ווי צו דאווענען, וואלטן פינף פראצענט שילן מיך אריינגעלאזט. די פעדעפילים האבן אלע רעכטן, און די וויקטימס, מיט די עלטערן פון וויקטימס, און די עדוואקעטס האבן נישט קיין שום רעכטן. שטעל דיר פאר. סאו אהרן הכהן איז געגאנגען צו די בעל עבירות און ער האט זיי געזאגט. האט מיט זיי גערעדט, דער מענטש האט געזען, ער האט געזאגט פאר אהרן הכהן, העסטו ווען געוויסט וואס איך האב שוין צוזאם געזינדיגט, וואלסטו דאך נישט געקומען רעדן צו מיר, וואלט מען דאך מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן, ענטפערט אהרן הכהן, ניין, איך רעד מיט דיר, איך וויל דיך מקרב זיין, און דעיס, זאגט דער אבות דרבי נתן, איז געווען וואס אהרן הכהן האט געטון, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. איך זאג אייביג פאר די

ס'איז גארנישט ווערד א וועיסט אוו טיים, און איך יענעם געמאכט ער זאל האבן א גוד טיים. פסח זאג איך אים איז אנדערש ווייל ער עסט כאטש ביי דיר מצה, קען זיין ער גייט אהיים עסט ער חמץ אויכעט, ער גייט קויפן א פיצא אויכעט, אבער קודם ביי דיר האט ער געגעסן מצה דאס איז אויך ווערד עפעס. עניוועי, הגם די סעודת שבת מיינט דאך אויך אסאך ווייל ס'איז א וויכטיגע זאך, אבער למעשה האבן מיר נישט גענוג פארן היימישן עולם צו געבן וואס מ'דארף, סאו לאמיר זיך האלטן אין די גלייזן.

אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף, ס'איז אזוי יעדער האט שוין זייערע מנהגים. יעצט אונז ווייס מען א מחלוקת אין די גמרא פארוואס מען מאכט סוכות, פארוואס זיצט מען אין די סוכה, ס'איז א מחלוקת, איין מאן דאמר האלט ווייל ס'איז געווען ענני כבוד, און איין מאן דאמר האלט ווייל ס'איז געווען געהעריגע ענני וואס זיי האבן אויף אונז געשוצט בשעת אונז זעמיר געווען אין די מדבר די גאנצע צייט. יעצט ס'איז ידוע אז די עננים זענען געקומען אין זכות פון אהרן הכהן, האב איך שוין נאכגעזאגט פון אר"י הקדוש אז דאס וואס מ'האט אריינגעטראגן די קטורת לפני ולפנים איז דאך ארויסגעקומען אן ענן, דאס איז געווען דער ענן וואס האט אונז באגלייט נאכדעם א גאנץ יאר. אזוי שטייט אין כתבי אר"י. ס'הויעכע זאכן אבער. אזוי שטייט. על כל פנים, ס'איז פון אהרן, איז דאך געווען די עננים. צו ס'איז געווען ענני הכבוד ממש, צו ס'איז געווען די געהעריגע עננים אזוי ווי די מחלוקת אין די גמרא, איז דאך נישט וויכטיג, ווייל טאמער כ'וועל האלטן ווי יעדער מאן דאמר, ביידע עננים זענען געקומען אין זכות פון אהרן הכהן. וועגן דעם איז סוכות תשובה מאהבה. און נאכדעם ווען מ'גייט דורך דעם יום כיפור און מ'וויינט זיך אויס ביי בזאת יבוא אהרן אל הקודש אז ער האט פארלוירן עפעס די צוויי קינדער, און כ'האב אייך שוין געזאגט אמאל, פארלירן קינדער מיינט נישט אז זיי שטארבן. עס איז דא קינדער וואס זענען פארלוירן ביים לעבן ארגער ווי ווען זיי שטארבן. כ'בין געפארן מיטן פליגער זענען צוגעקומען כסדר מענטשן רעדן צו מיר. כ'האב אליין נישט געוואוסט אפשר דארף איך פארן מיט די פליגערס אהין און צוריק. אין די שטאט האט מען אין פינף יאר נישט גערעדט מיט מיר וויפיל אויפן פליגער האט מען ממש צוועלף שעה האט מען גערעדט מיט מיר. איי די פליגער פארט נאר ניין שעה, ער האט געשפעטיגט א שעה אין די לופט אויכעט ווייל ס'איז געווען די גרויסע אויכעט עננים ס'ארויפגעקומען פון דער ערד אזאלעכע. ערד איבער גאנץ מידל איסט. עניוועי, געקומען איינער האט מיר דערציילט וועגן זיינס א משפחה, א נאנטע משפחה, וואס איז געווארן מאלעסטעד, זייער ביטערליך, ער האט מיר געזאגט ווער די מאלעסטער איז געווען אויכעט, ער האט געלערנט פריוואט מיט זיין זון, דעמאלס איז ער געקומען זאגן דעם טאטן איך האב א שוואכקייט, איך האב מאלעסטעד דיין זון, ביז יעצט האסטו מיר געגעבן פערציג טויזנט דאלער אויף אנדערטהאלבן יאר, איך געב עס דיר צוריק און גיי לויף אים היילן ווייל איך זעה שוין ס'וועט נישט זיין גוט, קען מען היילן אזא בחור?

אדער פאר זיינס א משפחה, און ער גייט נאך מיט דעם בייעס, אבער ער וויל נישט דאווענען, ער וויל נישט לערנען, ער וויל נישט וויסן מער גארנישט פון אידישקייט, זיי מיינען נעבעך אז די אידישקייט איז די פראבלעם, דאס הייסט ריטשועל אביוז, גיבט אז א רב, א מגיד שיעור אביוזט אים, מיינט ער נעבעך אז דאס איז די פראבלעם, די פראבלעם איז יענער איז א שייגעץ, און דיין טאטע האט מיט דיר געדארפט רעדן, איז ווען איינער פארלירט קינדער ביי לעבן מיינט נישט אז ער באגראבט זיי, נאך, דא ביז צום באגראבען נאך דא א גאנץ א לאנגער וועג, אויב זיי גייען אריין אין א קאומע זאגן זיי, ס'איז דא עפעס אזא לאו, מען גייט דארטן דורך עפעס פון א נייע וועלט, מיר גייען אויך אריין אין א נייע וועלט רבותי, און אויב מען וויינט זיך אויס אויף אהרן הכהן'ס קינדער, איז העלפט דער אייבערשטער אז מען קומט קיינמאל נישט צו צו אזעלכע צרות, פארשטייט זיך ס'מוז אבער זיין אז מען זאל רעדן מיט די קינדער אויך, ווייל פון הימל וועט קיינער זיי נישט אראפקומען זאגן עפעס, איטס די פאדער'ס אבליגעישן און די מאדער'ס אבליגעישן, און נאכדעם דער געוואלדיגער יום כיפור קומט דער סוכות, סוכות איז בבחינת אהבה, ליבשאפט, love.

פון איר לעבן, און זי טאלערעיט דיינע משוגעת'ן, דו דארפסט טאלערעיטן אירע משוגעת'ן, און דאס איז א טיעם, און די זעלבע מיט די קינדער, ס'קומט פאר ראש השנה און פאר יום כיפור, מען ווערט ווילד, מען ווייסט מען טאר נישט האבן מיט די פרוי, מען הייבט אן, די פרוי איז די שולד, און מען הייבט אן איר צו בלעימען, דא איז שמוציג, דא נישט אויפגערוימט, דא דאס, דא יענץ.

עט די ענד אוו די דעי קענען זיי ארויסגעבן זייערע פילינגס. יעצט ס'דא א מעשה, א קינד האט געפרעגט דעם טאטן, טאטע פאר בר מצוה וויל איך א בייק, א בייסיקל, יא נאו פראבלעם, אבער דער טאטע האט נישט געגעבן גענוג לאוו און אטענשאן פארן קינד, גאנגען דער טאטע און ער האט געקויפט פארן קינד א בייסיקל, אבער זיך ערליך פאר די בר מצוה האט ער אים געקויפט אזא צעטל, דו גייסט אריין דארטן אין דעם סטאר, קענסטו דיר אויסוועלן וואס דו ווילסט, ווייל דער טאטע האט שוין באצאלט.

כ'האב געהאט קיינמאל קיין קינד מיין לעבן, און נאכן טויט אויך נישט. אז דאס קינד זעהט נישט ליבשאפט פון טאטן, וואס טאטע לאזט אים איבער נאר אן ענוועלאופ, למשל א מיליאן דאלער, ירושה צו אנדערע זאכן, אז ס'איז נישט געווען קיין ליבשאפט איז עס גארנישט ווערט, ס'איז אזוי ווי דער טאטע וואס האט אהיים געברענגט פארן קינד אן ענוועלאופ, ער קען זיך אויסוועלן וועלכן בייק ער וויל, סוף שלאגן זיך ארום די ברידער און די שוועסטער און ס'גייט אלעס צו לויערס מיט אלעם.

אפילו יום כיפור אויך נישט. איז במילא דארף מען אנהייבן זיך מתבונן זיין פאר וועם מ'האט געטוהן שלעכטס, וואס מ'האט געטוהן שלעכטס, וואס מ'קען מתקן זיין. אסאך רבנים קאלן אן שטילערהייט זיך איבערבעטן, זיי ווילן זיך אים נישט טוהן גארנישט. דו האסט מיך ארויסגעווארפן למעשה פון אלע שילן, און ווילסט דיך יעצט איבערבעטן, וואס גייסטו מיר טוהן? גייסט מיך צוריק נעמען אין אלע שילן? דאס קענסטו נישט. ווייל די רוצחים די זענען שטערקער פון דיר, האסט דאך פאר זיי מורא געהאט פון זיבן יאר צוריק, האסט דאך היינט זיכער מורא פאר זיי. דארפן מיר אויך וויסן אז סוף כל סוף, כלל ישראל, ס'איז די איינציגע זאך וואס דער אייבערשטער האט, ווען דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, האט משה רבינו מיטגענומען די ערב רב, כי שחת עמך, דער אייבערשטער זאגט אים נאך אריין, דיין פאלק, משה רבינו האט נישט געפרעגט דעם אייבערשטן צו ער זאל זיי מיטנעמען צו נישט, פארוואס האט ער טאקע משה רבינו מיטגענומען? איז נישט צו פארשטיין דאס, דאס איז ממש א מדרש פליאה, מען קען זאגן א געדאנק, ס'לאזט זיך זאגן, טאמער זאג איך נישט ריכטיג זאל דער אייבערשטער מוחל זיין. משה רבינו האט מורא געהאט אז טאמער די אידן וועלן זינדיגן וועט דער אייבערשטער חלילה מאכן א כליה פאר כלל ישראל, האט ער מיטגענומען די ערב רב, און די ערב רב, ווי דער זוהר הקדוש זאגט, האבן זיך אזוי ארויפגעכאפט אז זיי זענען גאר געווארן די מנהיגים פון כלל ישראל. יעצט דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו כי שחת עמך, משה רבינו האט באמת געוואלט אז.

כלל ישראל, ווי קען מען זיין גוט ווען מ'האט אזאלעכע מנהיגים? מ'האט מנהיגים וואס זענען אויסגעמישט מיט כל דבר אסור, ווי קען מען אפילו זיין גוט? ס'נישטא ווער ס'לערנט אונז רייט פראם ראנג. משה רבינו איז זיך מוסר נפש געווען, ער האט נישט געפרעגט דעם אייבערשטן, און ער האט מיטגענומען א סעקאנד קלעס אין כלל ישראל, און זיי זענען די בלעים פאר אלעם.

אבער למעשה איז דער אייבערשטער נישט ברוגז אויף כלל ישראל נאר ברוגז אויף עמך אויף די ערב רב. אונז וואס אונז זעמיר נישט די ערב רב אונז טרייען מיר צו טון דעם רצון השם דארף מען זיך איבערבעטן צווישן זיך איינער דעם צווייטן און אונז דארף מען זען צו דענקען קאנסטראקטיוו. דארף מען זען אז כלל ישראל זאל האבן א ווערד, זאל האבן א ווערד פארן אייבערשטן און זאל מיר האבן א ווערד איינער פאר דעם צווייטן, זאל מיר האבן א ווערד ביי די גוים, מען זאל נישט זאגן דער איד טוט אלעס. שלעכט, מען דארף מתפלל זיין איינער פארן צווייטן, נאר מיט תפילת רבים קען מען געהאלפן ווערן, מען דארף מתפלל זיין אויפן אייבערשטן בכל צרתם לו צר, אויף די שכינה הקדושה אין א שול וואו ס'איז דא בעל תפילה וואס ער איז ברוגז מיטן עולם און דער עולם איז ברוגז מיט אים, טאר ער נישט דאווענען, ס'איז א יוניטי, מען קומט זיך צוזאם און יעדער מתפלל איינער פארן צווייטן.

ס'איז אנבעליוועבל! זיי האבן אייגענע מקווה'ס, זיי שלעפן דארט אריין קינדער, און זיי טוהן מיט זיי כל דבר אסור, און אונז פרובירן מיר אז אונז זאל מיר נישט אריינפאלן מיט זייערע שייגעץ שטיק. סאו לאמיר סעפערעיטן די רבנים פון כלל ישראל, און לאמיר סעפערעיטן משה רבינו'ס פאלק כי שחת עמך וועם ער האט מיטגענומען, אז דורך דעם זאל מען קענען האבן א לימוד סניגוריא אויף כלל ישראל. אז אונז זעמער גארנישט שולדיג, זיי טוען דאס אלעס. שוין, און יעצט אז ס'קומען אזאלעכע הויעכע מאמענטן, דא איז דא א יום כיפור וואס דאס איז יראה, אחרי מות שני בני אהרן, אהרן הכהן גייט נאך היינט אריין און טוט די עבודה, בזאת יבוא אהרן אל הקודש, דאס בלייבט אויף אייביג, און דאס איז געפערליכע טעג פון יראה פון פחד, אין די זעלבע צייט קומט געהויבענע טעג פון סוכות, וואס איז אויכעט די אושפיזא פון אהרן, אבער אהרן.

אהרן איז געווען דער אוהב שלום ורודף שלום, ער איז מיטגעלאפן צו יעדן מענטש וואס ער האט געזינדיגט און ער האט געזאגט הער אויס, טו תשובה, און אין די זעלבע צייט איז געווען אהרן דער גרויסער פחד, אהרן איז אריינגעגאנגען לפני ולפנים, ס'שטייט וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, איז אריינגעגאנגען אין אוהל מועד, מקטיר זיין די קטורת, זאגט דער יונתן בן עוזיאל אפילו א מלאך האט נישט געטארט דארט זיין, קיינער נישט, איז געווען דעם מנין וואס איינער זאל דארט זיין, ס'איז געווען א

זיך אויפהיבן איז דארף צו זיין דער ראש השנה איז שוין פארגאנגען ס'איז שוין נאר געבליבן דער יום כיפור מיטן סוכות, אהרן הכהן, אויכעט צדיקים זענען מכפר ווען ס'קומט ראש חודש אב איז די יאהרצייט די הילולא פון אהרן הכהן ס'איז די איינציגסטע פונקטליכע יאהרצייט וואס ווערט געברענגט אין חומש וועגן דעם טאקע צו ווייזן אז פון ראש חודש אב נעמט זיך שוין אהרן הכהן צו ארבעטן און מ'קען זיך מקשר זיין טאמער מען טוט דאס זעלבע וואס ער טוט, אוהב הבריות ומקרבן לתורה. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'קומט יעצט יום כיפור, כ'האב ענק שוין געזאגט א לאנגע שיעור אויף קעסטל דרײַ, ווי ווייט דער אייבישטער איז מקפיד אויף נגיעות, רבנים זאגן אז זייער גוט געווען, און אויכעט ווען איינער גייט זינדיגן, זאל ער נישט זאגן כ'האב נאר אנגערירט, כ'האב נאר, כ'האב נאר געטאטשט, כ'האב נאר געהאגט, געקישט.

ווייל אז טאמער איז נישטא קיין נצר בית דוד איז נישטא קיין משיח. זאגט דער תנ"ך ויעש הרע בעיני השם, ער האט געטון אלעס שלעכט, איז געגאנגען דער אייבערשטער און ער האט געזאגט פאר נבוכדנצר מען זאל ארויפגיין אויף ירושלים, און די ערשטע זאך וואס מען טוט איז מען וויל אייננעמען א שטאט אדער א לאנד, כאפט מען דעם קעניג, האט מען געכאפט. כניה און מ'האט אים אראפגעטראגן אין די תפיסה אין בבל, מ'האט אים אראפגעטראגן אין אזא תפיסה וואס דארטן איז געווען די מינוט, די מינוט מיידעס געזעץ אז אויב מ'איז אריינגעגאנגען פון די טיר האט מען נישט געקענט ארויסגיין נאר טויט, און אים האט מען פארכאפט אין בבל אין א תפיסה. די אנשי כנסת הגדולה פון יענע צייט האבן געוואוסט אז טאמער גייט ער א גאנג איז נישטא מער קיין משיח פאר כלל ישראל, ס'געווען א גרויסער פראבלעם, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן מסביר געווען פאר דעם פעדעגאג פון נבוכדנצר, אז אזוי ווי דו ביסט א קעניג איז ער דאך אויך א קעניג, ער האט דאך נישט געטון גארנישט שלעכטס, ער איז א קעניג ביי אידן, און אזוי ווי דו דארפסט א ווייב דארף ער אויך א ווייב. בקיצור האט מען מחליט געווען אז מען גייט אים אריינלאזן דורכן פענסטער פונעם בוידעם, בוידעם האט געהאט א פענסטער, אריינלאזן זיין ווייב, ער זאל האבן א ווייב, און שוין. יעצט, אין תפיסה איז אזוי שמאל אז מען קען נישט וואוינען מיט א פרוי, מען מוז וואוינען שטייענדיג. ווען א מענטש וואוינט שטייענדיג מיט א פרוי קען זי נישט פארשוואנגערט ווערן ווייל די זאמען רינט גראד צוריק ארויס, און א מאן זאגט אז ווען מען וואוינט דארף א פרוי בלייבן ליגן א לענגערע צייט זאל זיך אפילו נישט אויפשטעלן ווייל ס'וועט צוריק ארויסרינען די זאמען. קען איך די מעשה? דער אייבערשטער האט דאס געשוואוירן ווען ער איז געזעסן אויף זיין כסא מלוכה אין ירושלים האט דער אייבערשטער געשוואוירן כה יאמר השם אזוי זאגט דער אייבערשטער כתבו את האיש הזה ערירי ער גייט שטארבן אן א קינדער.

האט מען אים אריינגעשטעלט זיין ווייב פונעם פענסטער פונעם בוידעם, מען לאט איר אראפ און זי זאגט אים כשושנה אדומה ראיתי, איך האב געזען א דם נידות אויפן וועג אראפ אזוי ווי א רויטע רויז, און ער ווינקט אז מען זאל איר צוריק ארויף נעמען, ער וויל נישט וואוינען מיט א אישה נידה. זאגט דער אייבערשטער קוק הער, אין ירושלים האסטו עובר געווען אויף איסור נידות, דא ביסטו געווארן אזא פרומער און אזא צדיק אין א תפיסה אז דו ווילסט זיך נישט טאטשן אלץ נידה. דער אייבערשטער האט געזעהן וואס כלל ישראל איז, אפילו ווען מען זינדיגט איז דאס נאר ווייל מען זינדיגט נעבעך מיט א גרויס יצר הרע, האט דער אייבערשטער שנעל צוזאמגערופן די מלאכים און געזאגט איך זוך א בית דין זאל מיר מתיר שבועה זיין. און די בית דין פרעגט דעם אייבערשטן, זאג מיר, ווען דו ווייסט ווען עס זענען אזאלעכע ערליכע מענטשן אין א תפיסה ווי ער האלט שוין ביים שטארבן און גייט דאך נישט ארויס לעבעדיג פון דארט, וועט ער אויך געדענקען אז דו ביסט דער באשעפער, זאגט דער אייבערשטער אדעתא דהכי, האב איך נישט געשוואוירן, האבן זיי געזאגט מותר לך, מותר לך, מותר לך, דער גרויסער באשעפער וואס האט באשאפן די וועלט, אלע מלאכים מיט אלע שרפים, די גאנצע תורה, מוז זיך אראפבייגן צו דעם בית דין. פון די מלאכים און זיי מוזן אים מתיר נדר זיין. שוין. בקיצור, ער האט געוואוינט מיט זיין פרוי אפאר וואכן שפעטער ווען מ'האט זיי אראפגעלאזט, און כאטשיג מ'ווערט נישט נתעבר מעומד, האט דער אייבישטער געמאכט א נס אז זי זאל אז זי זאל יא שוואנגער ווערן מעומד, שטייענדיג. און נאכדעם איז געבוירן א קינד, האט מען אים גערופן שאלתיאל בן זרובבל. ער האט זיין טאטע האט דאך נישט געהייסן זרובבל, זיין טאטע האט דאך געהייסן יכניה אדער יהויכין. נאר בן זרובבל מיינט שנזרע בבבל, ער איז איינגעזייעט געווארן אין בבל, דער יערות דבש האט א גאנצע אריכות פארוואס תלמוד בבלי האט מען געמאכט אין בבל, נבוכדנצר דניאל האט אים געזאגט אנת הוא רישא דדהבא דו ביסט די קאפ איז די גאלד, די גרעסטע קליפות איז געווען באהאלטן אין בבל, די אידן האבן דאס געמוזט ארויסנעמען, דאס איז די חכמת הש"ס פון בבל, תלמוד בבלי, רבנים, גרויסע זאכן בבל, שנזרע בבבל. ס'איז שטיל, דער אייבערשטער האט עס געמאכט שטילערהייט, קיינער זאל אפילו נישט וויסן, דער שטן זאל נישט וויסן, שפעטער האט דער אייבערשטער רחמנות געהאט אויף כלל ישראל, זיי האבן געזען, דער אייבערשטער האט געזען אז זיי מיינען נישט שלעכטס, איז געווען אז ער איז צוריק געקומען אויף ירושלים און ער איז צוריק געווארן קעניג, און ס'האט זיך ווייטער. אנגעהאלטן די השתלשלות פון מלכות בית דוד. רבותי די תורה איז הייליג זי ווערט נישט בטל. סאו האמער דא א פראבלעם. סאיז געפארן א הצלה מאן וואס ער טוט אסאך גוטס מיט זיין ווייב, מיט א חתן און מיט א כלה. איך וויל נישט מעורר זיין קיטרוג אויף קיינעם ובפרט נאך נישט פאר ערב יום כיפור. אבער מען מוז זיך עפעס אפלערנען פון דעם וואס אונז טריי מיר מתבונן צו זיין וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיין וועלט. סאיז א מוראדיגע זאך. אז קודם זעהט נישט מער אויס אז דער רבונו של עולם איז אזוי שלעכט ווי מען מיינט, יעדע זאך האט א ריזן, און די צווייטע זאך איז אז דארף מען זיך אפלערנען אז די תורה איז א נצחי אויף אייביג און ס'עט זיך נישט טשענדזשען פאר קיינעם, רבי יונתן אייבשיץ האט זייער א לאנגע אריכות, מוסר, חתנים טרעפן זיך מיט כלות.

ס'איז געווען אן עקסידענט און ער ליגט אויפן האלב טויטן בעט, דער אייבערשטער זאל שיקן א רפואה שלימה, איך וויל נישט מעורר זיין א קיטרוג, נאר ס'איז געווען אמאל ווען ער פלעגט אויפפיקן זיין צוקונפטעדיגע ווייב וואס איז שפעטער געווארן זיין ווייב, וויזשניצער רבי האט עס געהערט, מ'האט אים פארציילט, ער האט זיך זייער שטארק אריינגעלייגט אין די זאך און ער האט געזאגט פאר יענעם, פארן טאטן פונעם מיידל, היינט נאכט גייט מען מאכן דעם ווארט. רבותי, איך מיין נישט זיי, זאלן אלע זיין געזונט, איך מיין חלילה נישט מעורר זיין קיטרוג, אבער אונז דארף מען זיך אויסלערנען מיט אזא גרויסן זומער מיט אזויפיל חיבוק ונישוק אסורות און אויכעט בעילות אסורות, דער אייבערשטער וירא השם וינאץ, נעמט מען די בעסטע, מענטשן זיי טוען גוטס, זיי דארפן זיין א סעמפל וואס דער אייבערשטער וויל, און ממילא דארף מען דעם מתבונן זיין, למה ועל מה עשה השם ככה, ס'קען נאר העלפן. קען נישט טון קיין שלעכטס, זי קען נאר העלפן, און דאס בעט איך יעדן איינעם, האסט געהאט ביאות אסורות, האסט געהאט חיבוק ונישוק אסורות, לאז דיך אפ דערפון, און דעמאלטס וועט דיר דער אייבערשטער צוריק נעמען, וועסט קענען האבן אם ירצה השם א גוט געבענטשט יאר. גייטס נישט אויף די דרכים מער, מאנכע זאגן מ'האט נישט געוואוסט, מאנכע זאגן די מלמדים האבן אונז נישט געלערנט, א שוגג אין איסורי כריתות איז אויכעט זייער שלעכט, טוטס נישט די זאכן. קינדערלעך, דער אייבערשטער איז נאר א מאריך אף, אבער נאכדעם איז ער א גובה דיליה. יעצט, כ'האב ענק געזאגט שוין פריער אז דא אין ארץ ישראל איז מורא'דיג די וואלקן איז באנעפלט, בקיצור, כ'האב מיך דערמאנט אז ס'איז שוין געווען אמאל אזא זאך, און כ'האב מיך נאכגעפרעגט אויב געדענקט איך אזא זאך, זאגט איינער יא, צוויי יאר צוריק איז געווען די זעלבע זאך, און ס'איז געווען גאנץ ארץ ישראל פארנעפלט, ס'איז געווען זאמד, ווילדע זאמדן זענען געקומען, פון די מידל איסט און ס'איז אריינגעגאנגען אויף ארץ ישראל, און כ'האב יעצט געליינט אז אין טורקי וויל מען באמבארדירן די אייסיס חברה, אז טורקי וויל שיקן פליגערס מען זאל זיי באמבארדירן, אבער למעשה איז מען קען נישט שיקן קיין פליגערס ווייל ס'איז דארטן פיל אין סיריע מיט די. הערט וואס ס'קומט ארויף, רשי זאגט ויאבק איש עמו, עס האט ארויפגעברענגט אסאך שטויב, דאסט. עניוועי, איז למעשה זאגן זיי מ'קען נישט באמבארדירן האב איך מיך דערמאנט יעצט, אזוי ווי אין חלום האב איך מיך דערמאנט אז דעמאלטס האבן די צייטונגען געשריבן צוויי יאר צוריק אין ארץ ישראל אז די אראבער האבן זיך געהאט אויסגערעכנט אז טאמער דאס וועט אריינגיין אויף ארץ ישראל וועלן זיי שיקן מיסלס אויף ארץ ישראל און די ארץ ישראל'דיגע עראפלאנען זיך נישט קענען הייבן אין די לופט איז במילא, איך האב געזאגט שוין אנפאנג דעם שיעור, פאר דעמאלטס האב איך נאכנישט געהאט געדענקט די גאנצע זאך, אבער יעצט האב איך מיך דערמאנט זאג איך עס, ס'איז נאר א מאריך אף, דער אייבישטער שיקט אונז מעסעדזשעס. יעצט פאר צוויי יאר צוריק וואס איז געשעהן איז אז אין לבנון איז עס געווארן שטיל, ס'האט זיך אפגעשטעלט די גאנצע אויפברענגען די ערד, די זאמד, ממילא האט מען נישט געקענט באמבארדירן.

אלעס טוט דער אייבערשטער נאר וועגן אונז אידן, און אונז דארפן זען צו פארשטיין די מעסעדזשעס און צו טון קאנסטראקטיוו. יעצט פון די כפרות קען איך ענק ווייזן ווי ווייט מען קען נישט היינט זיך פארלאזן אויפן היתר פון חלב עכו"ם פון ר' משה פיינשטיין. ווען ר' משה האט עס געשריבן ער איז געקומען פון רוסלאנד דארט האט מען מורא געהאט פאר די רעגירונג אן אנדערע אן אנדערע סדר. שרייבט וועגן מירתת, וויל איך ענק מסביר זיין די גאווערמענט. האט געסטאפט אז מען מוז נישט מער זאגן וועגן מציצה בפה, און ס'איז מותר לכתחילה. איי זיי שטארבן אפאר קינדער, וואט דעי קעיר, זיי דארפן האבן זייער וואוטס מיט זייער געלט. סאו וויל איך פרעגן יעצט א שאלה, אויב וואוטס און געלט פירט א גאווערמענט, נו, וויאזוי האט זיך ר' משה פארלאזט אז ס'איז מירתת? דאס איז א מירתת סידור. די אמעריקאנער אידן האבן גענוג א פול, צו די ניו יארקער אידן האבן גענוג א פול ביים גאווערנער, זיי טון וואס זיי ווילן. אז מען קען נעמען און דזשעפערדייזן קליינע קינדער, וואס וועט מען מיר זאגן אז ווייל די גאווערמענט זאגט אז ס'איז בסדר, ס'איז שוין, מען דארף שוין נישט געבן אזא ווארנינג אז ס' דאס קינד קען קראנק ווערן, וועל איך זאגן אז די גאווערמענט איז גערעכט, און אונז האבן דאך א גוטע גאווערמענט, איז ממילא איז א סימן אז ס'איז נישט קיין סכנה, ס'איז שקר, ס'איז דא וואוטס אינוואלווד און דעטס איט.

איך וויל ענק פרעגן נאך א שאלה. עטץ מיינטס אז די אידן וואס זענען איינס צו אנדערטהאלבן פראצענט אין אמעריקע פירן אמעריקע? ס'איז דא גרויסע לאביאיסטס פאר געוויסע לענדער, ס'איז דא לאביאיסטס פאר מעדיקעישאנס, ס'איז דא מעדיקעישאנס וואס מ'האט קעגן קענסער, די לאביאיסט לאזן עס נישט ארויסגעבן ווייל די מעדיקל קאמפאניס שרייען אז זיי וועלן פארלירן געלט. איר זאלט'ס אייביג וויסן.

כ'האב גארנישט געטראפן, זיי טרעפן נישט, איז איין חזיריי אין די גאנצע זאך, און פארוואס זאג איך אזוי, ס'קומט יעצט מען גייט עסן מען עסט דאך שיירים, די גאווערמענט שרייבט ארויס, די גאווערמענט שרייבט אזוי, די גאווערמענט אזוי, מ'האט מורא צו זאגן ליגנט, איז א סימן ס'כשר, רבותי, די או יו איז שטערקער פון סאטמאר, און וואס זיי וועלן ארויסגעבן העם און פארק אונטער א הכשר, וועט זיי אויך קיינער כאפן, און א י ווען זיי זאגן גענוג וועגן צו פארשווייגן. דער גרויסער בעל מחשבה דער ראש ישיבה פון תורה ודעת, זיין איידעם איז ווערט הונדערטער מיליאנער דאלער און ער פאמפט אריין פאר תורה ודעת אסאך געלט, איך האלט וועגן דעם האלט מען זיין שווער, ווייל וואלט זיין שווער שוין לאנג פטור געווארן, ער איז געווען אינוואלווד אין גט מעשיות און אלעס, און פון דעסטוועגן דאך איז ער שטיל, פארוואס? העי ליסען די גיי הי העז א סאן אין לאו דעט העז א לאט אוו מאני, סאו דעטס וואטס רולינג די וועלט זאלט איר וויסן, סאו קיין שום גאווערמענט איז מער נישט טראסטעד. קיינמאל נישט געווען טראסטעד, האט, העט ווען ר' משה געלעבט היינט וואלט ער פארשטאנען אז חלב עכו"ם איז אסור, און קיין שום זאך וואס איז נישט דא קיין הכשר דערויף קען מען זיך נישט פארלאזן, און ווען ס'איז דא א הכשר קען מען זיך אויך שווער פארלאזן אבער מ'האט נישט קיין ברירה, סאו טאמער ס'קומט צו די כפרות רבותי דאונט לוק איווען ניער איט, ס'ווערט געברענגט אז ווען איין הינדל זעהט אז מ'האט געשאכטן אן אנדער הינדל גייט אים אריין די בלוט.

איך האף אז ער וועט ארויסשיקן משה רוטמאן פון די שטאט, און כ'האב אויך געהערט זאגן אז ער האט געהייסן מען זאל לייגן איבעראל ווידיאו קעמערעס, נו, טאמער איז ער אן די רייט טרעק וועט ער מער טשענס מצליח זיין, און טאמער נישט וועט עס זיין א סיריעס פראבלעם, איך האף אז ס'איז אמת די אלע זאכן, און איך האף אז ער טוט קאנסטראקטיוו, דער טאטע האט אים איבערגעלאזט א שיין פעלד, א אנגעזייט פעלד מיט שיינע פיירות, און בעיסיקלי. וואס ער דארף טוהן איז זעהן אז נאר ס'זאל נישט קאליע ווערן, ער דארף נישט דא מאכן חידושים, ער דארף נישט אקערן און זייען אזוי ווי זיין טאטע אן געלט האט ער צוגעשטעלט אלעס, ער דארף נישט די אלע זאכן, ער נעמט איבער א פערטיגע קארפארעישן, דארף נאר איין זאך זעהן ס'זאל נישט ווערן ארגער חלילה. ווי זיין טאטע האט עס אונטער געלאזט. שוין, איך וועל ענק פארלאזן דא מיט דעם שיעור, ס'איז גענוג לאנג ערב יום הקדוש, הערטס עס אויס, און דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זוכה זיין תשובה צו טוהן באמת, איבערבעטן די אלע וויקטימס מיט די טאטעס פון די וויקטימס, מיט די עדווקעטס פון די וויקטימס, אזוי ווי איך למשל, וואס דארף איך זיצן דא און ארומלויפן פון אלע שילן פון שיל צו שיל, פארוואס? ווייל אפאר שקצים האבן נישט געהאט וואס צו טוהן? דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל אלע קומען צום שכל, און מען זאל האבן א גוט געבענטשט יאר און א גמר חתימה טובה און כל טוב.